בזכות הרב יוסף יצחק בן שרה שיחיה עמאר ליום הולדת שלו כ ו ניסן. משיחת זאת חנוכה תשמ א. האט זיך פריער דערמאנט די הוראה פון בעל שם טוב.

על אחת כמה וכמה א ענין וואס ער ווערט אנגענומען דורך כמה וכמה אידן, על אחת כמה וכמה דורך אידישע קינדער, הבל פי שאין בו הבל פיהן שאין בו חטא, איז אפילו אז דאס איז ניט לשון הקדש, ולכאורה איז דאס א לשון פון אומות העולם, ולכאורה איז דאס א צופעליגע זאך. און וואס האט מען דערפון וואס אפצולערנען און מדייק זיין וכו', איז דאך כמדובר כמה פעמים און מען דארף גארניט האבן קיין גרויסע ביאורים מצד דעם זעלבן טעם וואס מען זאגט אז פון יעדער ענין דארף מען אפלערנען א הוראה ווארום די גאנצע מציאות פון א אידן און יעדער ענין זיינע און יעדער רגע זיינע

און ער זיין גאנצע מציאות איז לשמש את קוני, איז דאס וואס האט א שייכות צו אים איז דאס א שייכות צו לשמש את קוני. על אחת כמה וכמה כמדובר ווען דאס רעדט זיך וועגן א ענין וואס האט זיך איינגעווארצלט און אנגענומען געווארן און פארבונדן מיט הבל שאין בו חטא פון אידישע קינדער. וואס דאס איז דאך אויכעט בכללות אלס א מאמר המוסגר וואס ווערט דערציילט אויף גדולי ישראל וואס זיי האבן אויכעט געהאט א שייכות דערצו, אז בשעת זיי האבן דערזען ערגעץ וואו א מספר האט מען גלייך אנגעהויבן באטראכטן און טראכטן און אויסגעפינען מיט וואס פאר א גימטריא מען קען דאס פארבינדן מיט עניינים של קדושה ויחודי. ועד כדי כך ווי עס ווערט געבראכט די דוגמא אז בשעת מען איז געפארן אין א טרעין דעמאלט פלעגט מען פארן מיט רכבת הברזל איז יעדער וואגאן יעדער טייל פון די רכבת האט געהאט אנגעצייכנט א מספר אויף איר האט מען געזען אז זאל זיין אזא מין מספר וואס מען זאל דאס עפעס וואס קענען פארבינדן מיט א דבר טוב. און אָט דעמאָלט איז מען געגאַנגען אין דער רכבת, אין דעם וואַגאָן. וכיוצא בזה, וואָס דאָס איז אַוודאי, וואָס איז שייכות צו גדולי ישראל, אָבער אַ זאַך, וואָס איז שוין געווען און שוין געוואָרן וכו', על אחת כמה וכמה, כמדובר, אַז דאָס איז געוואָרן בפֿי פֿון אַ הבל שאין און אין אַן אופֿן פֿון אַ הבל שאין בו חטא. און במשך כמה וכמה זמן אסאך מערער ווי ג' פעמים, ובפרט ווי מען געפינט זיך אין כמה סיפורים אמת טאקע פון פוילן, אבער פוילן איז אויכעט נישט חס ושלום מ'טאר מ'טאר דאס נישט זאגן קיין לייכטן ווארט זיי זענען געווען גדולי ישראל אין חסידות און נגלה וכו'. ביז אין אן אופן וואס גדול און גדול מאד אין ישראל וכו' מיט אלע שבחים שבדבר, אז זיי פלעגן זאגן תורות און אפלערנען לימודים דערפון וואס מען האט געהערט פון א ניט-אידן וואס ער האט זיך אויסגעדריקט אין א באשטימטן אויסדרוק א בלשונו פון זיין לשון אין וועלכע ער האט גערעדט א לשון עם ועם בעירו ובמדינתו. אז בשעת מען וויל זאגן אויף ענגליש אז מען וויל א זאך, איז דא אויף דרויף פארשידענע אויסדרוקן אין דער ענגלישער שפראך, וויש וכיוצא בזה, דא איז דא אסאך וואס קענען נישט סתם גוט ענגליש, נאר אפשר אזוי גוט ווי זיי קענען לשון קודש, אדער אפשר, ניט פאר קיין אידן געדאכט, נאך בעסער ווי מען קען לשון קודש. און ווייסן זיי איי וויש און נאך אלערליי לשונות וואס זיי האבן לכאורה דעם זעלבן תוכן וואס זיי דריקן אויס אז דאס איז א זאך וואס מען וויל. אף על פי כן אט די וואס זענען מדייק אין חכמת הלשון געפינט מען חילוקים אז אמת טאקע דער תוכן הכללי איז דער זעלבער אז מען זאגט אז מען וויל ענין מסוים, ענין פלוני, אבער אין דרויף גופא הענגט אויף וואס פאר א לשון מען נוצט, באווייזט דאס דעם אופן אויף וואס פאר אן אופן ס'איז דער ווילן בדבר. און כמבואר אויכעט אין די ביכער און די וואס פארבונדן מיט ביאור דיוקי הלשונות אין לשון הקודש פון די שמות נרדפים, ועל דרך זה להבדיל בנוגע צו לשונות אומות העולם, ועל דרך זה בפרט בנוגע צו ענגליש, וואס על פי רוב איז דער ביאור התוכן און געפינען אין וואס איז דער אויסדרוק אויסגעטיילט פון די אלע אנדערע אויסדרוקן אף על פי וואס דער תוכן כללי צד השוה שביניהם איז דאס דער זעלבער אז מען וויל די זאך איז דאס דורך דרוף וואס מען געפינט א מילה דומה אן ענליכן ווארט וואס האט נישט דעם תוכן פון וועלן, ס'האט אבער דעם זעלבן שרש, די זעלבע אותיות פון דעם ווארט, וואס דאס באווייזט אז דער רצון איז פארבונדן מיט דעם תוכן פון דעם צווייטן ווארט, ואף על פי וואס תוכן פון דעם צווייטן ווארט איז גארנישט דער ענין של רצון, וואס דאס איז דער ווארט אין ענגליש וואס הייסט וואנטינג, וואס איז פארבונדן מיט'ן תוכן אז ער איז חסר. בשעת מען וויל זאגן אז ער איז חסר נוצט מען די זעלבע אותיות וואס מען זאגט בשעת מען וויל זאגן בנוגע צו רצון אז ער וויל, וואנט משיח. בשעת א מענטש וויל א זאך קען דאס זיין בכמה אופנים, ער יש לי כל און נאך מער ער יש לי רב, און אף על פי כן איז דאך מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, און עיני האדם לא תשבענה, וויפיל ער האט קען ער נאך באקומען נאך מערער, במילא האט ער טאקע כל און נאך מערער ער האט רב, ביז וואנעט אז ער האט א רב מופלג, אבער אף על פי כן איז מי שיש לו מנה, טראכט ער אז ס'וועט זיין גענוג ווען ער וועט האבן מאתיים, דערנאך אז ער באקומט מאתיים וויל ער האבן ארבע מאות.

ווי די גמרא זאגט די דוגמא אז אין זיין כל דארף ער האבן חמישים איש רצים לפניו, אניט איז ער א חסר כל מחסרו אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב עליו, וחמישים ועבד לרוץ לפניו, ווי די גמרא ברענגט דארטן חמישים איש רצים לפניו, איז דאס אויכעט א רצון, אבער א שטארקערע פון דעם וואס האט א יש לי רב. נאר ער וויל נאך צוויי מאל אזויפיל, דערנאך איז דא כאמור, אין כל גופא איז דא כמה וכמה דרגות, כאמור דער כל ווי דאס איז ביי ראשיכם, ביז דער כל ווי דאס איז ביי שואב מימיך, ער האט גאר קיין השגה ניט אויף מער, אבער אף על פי כן לאחרי וואס ער האט דעם כל וויל זיך אים זיין כל וויל זיך אים מער, איז מי שיש לו.